פרעגט די גמרא, והא לא דמיא האי יציאה להאי יציאה, די יציאת אירוסין איז נישט גלייך צו יציאת אמה העבריה, דו גייסט מיר זאגן, איך זאג אז ס'זאל זיין גלייך דכוותה איך בין ממעט, ס'איז גלייך צו די, ס'איז אבער נישט גלייך, פארוואס איז נישט גלייך? התם נפקא לה מרשות אדן לגמרי, ווען זי גייט ארויס פון די אמה העבריה פון דעם אדן, גייט זי אינגאנצן ארויס פון זיין רשות, אבער והכא דא ווען דער טאטע האט איר מקדש געווען איז זי נאך נישט ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון זיין רשות, די מעשה ידיה באלאנגט נאך צום טאטן, אויב זי שטארבט טוט איר דער טאטע ירש'נען, אכתי מיחסרא מסירה לחופה, ס'פעלט נאך מסירה לחופה, ווען זי וועט ווערן א נשואה דעמאלט וועט זי ארויסגיין אינגאנצן פון רשות פון טאטן. אבער דערוויילע גייט זי נישט ארויס אינגאנצן, איז דאך עס קאנסט דאך נישט זאגן אז די יציאה איז יציאה דכוותה, עס דארף זיין גלייך ווי דארטן, ענטפערט די גמרא בהפרת נדרים מיהא נפקא לה מרשותיה, לגבי דעם דין מפר זיין די נדרים גייט זי ארויס פון רשות פון טאטן, אז דער טאטע אליין איז יעצט נישט קיין בעל הבית, ער זאל מפר זיין איר נדר, און ער מוז שוין צוקומען ווען זי ווערט א מאורסה, מוז ער צוזאמען מיט דעם ארוס פארשטערן דעם נדר. דתנן מיר האבן געלערנט, נערה המאורסה, א נערה וועלכע איז געווארן מאורס, מ'האט איר מקדש געווען, אביה ובעלה מפירים נדריה. ביידע צוזאמען הייסט עס איז זי ארויסגעגאנגען פון רשות פון טאטן, ער איז שוין נישט דער בעל הבית אז ער זאל קענען איינער אליין פארשטערן דעם נדר. פרעגט די גמרא, והאי ויצאה חינם להכי דאתא, די ויצאה חינם קומט מען דערציילן, אין כסף קומט מען דערציילן אז אין כסף ביציאה זו, אבל יש כסף ביציאה אחרת, אז ס'איז איז באלאנגט צום טאטן? הא מיבעי ליה, איך דארף דאס האבן לכדתניא. ס'איז א צווייטע זאך, דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק ויצאה חינם, און איך ווייס נישט מיט וואס זי גייט ארויס, זאגן מיר אלו ימי בגרות, ווען זי ווערט א בוגרת גייט זי ארויס, די סדר איז אזוי. ביז צוועלף יאר און איין טאג און זי ברענגט שתי שערות איז א קטנה, נאכהער זעקס חדשים איז א בוגרת, נאך די זעקס חדשים א נערה, די צוועלף זעקס חדשים איז א נערה, און נאך די זעקס חדשים איז א בוגרת, זאגן מיר אז ער ווערט א בוגרת, גייט ארויס, שטייט אין כסף אלו ימי נערות אז ער גייט ארויס. ווען זי ווערט א נערה, ווייל עס שטייט אין כסף נישט כסף איז א מוציא, נאר אן אנדער זאך, די גמרא וועט באלד פרעגן, אויב מיר זאגן ווען זי ווערט א נערה גייט זי שוין ארויס, וואזשע דארף זי ארויס גיין ווען זי א בוגרת, זי איז דאך שוין ארויס געגאנגען פריער ווען זי איז געווען א נערה, וואס זאגסטו איך לערן אפ פון אין כסף דעם דין פון קידושין? צו וועם עס באלאנגט, איך דארף דאך עס האבן לגופיה, אז זי גייט ארויס דעמאלט ווען ס'איז א נערה. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, אם כן, אויב דער פסוק זאל מען נאר גיין אויף דעם וואס שטייט אין דער ברייתא אז זי גייט ארויס ווען זי ווערט א נערה, ווערט זי באפרייט אן געלט, לימא קרא זאל דער פסוק זאגן אין כסף, זאל דער פסוק זאגן אן א יוד. אין כסף אן א יוד. מאי אין כסף, ווי כ'האב א איבריגע יוד קומט עס מיר זאגן אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, ומאן ניהו אב. צוויי דרשות, איין דרשה פון דעם אין און איין דרשה פון דער יוד, פרעגט די גמרא, ממאי דדרשינן הכי? פון וואנען ווייסטו אז איך דרשן א יוד? א באזונדערע דרשה זאל איך אפלערנען פון א יוד? זאגט די גמרא, יא, איך טרעף דאס אין א ברייתא, דתניא, מיר האבן געלערנט, דער דין איז, א בת כהן האט חתונה געהאט צו א ישראל, טאר זי נישט עסן קיין תרומה. אז דער מאן איז געשטארבן וזרע אין לה און זי האט נישט קיין קינדער, גייט זי צוריק ושבה אל בית אביה, גייט זי צוריק און זי קען עסן תרומה. אבער אז ס'איז דא קינדער, קען זי מער נישט עסן קיין תרומה. אז די קינדער שטארבן שפעטער נאכ'ן מאן, גייט זי צוריק, זי עסט תרומה. שטייט וזרע אין לה. אז זי האט נישט קיין קינדער גייט זי צוריק צו עסן תרומה, דאס הייסט אז די קינד האלט איר צוריק זי זאל נישט עסן קיין תרומה, אין לי ווייס איך נישט אלא זרעה אז קינדער האלטן איר צוריק, זרע זרעה מנין, די קינד איז געשטארבן איז דאך אלץ דעם קינד, וואלט זי דאך געקאנט צוריק גיין צום טאטן עסן תרומה, פון וואנעט דער קינד האט איבערגעלאזט א קינד, פון וואנעט ווייס איך אז ס'טוט איר צוריק האלטן פון עסן תרומה? תלמוד לומר שטייט אין פסוק זרע אין לה שטייט מיט א יוד, זאגן מיר עיין לה, טו נאכזוכן אז אויב דער זון איז געשטארבן און ער האט איבערגעלאזט א קינד טוט ער אויכעט צוריקהאלטן, ואין לי איך ווייס נישט אלא זרע כשר, אז ער האט איבערגעלאזט כשר'ע קינדער, דאס ס'טוט איר צוריקהאלטן פון עסן תרומה? זרע פסול מנין, טייטשט דער רשי זרע פסול מנין, א ממזר, תלמוד לומר שטייט אין פסוק זרע אין לה, עיין לה, טו נאכזוכן, אז אויב ס'איז געבליבן זרע פסול טוט עס איר צוריקהאלטן. לכאורה אויב ס'האט געבוירן זרע פסול אפילו די קינד איז געשטארבן, און ס'איז נישט דא קיין קינדער, קען זי אויך נישט עסן קיין תרומה, ווייל דער דין איז דאך אז אויב ס'איז געווארן נבעלה לפסול לה, אז זי בלייבט ממזר, ווערט זי דאך גע'פסל'ט פון תרומה, איז תוספות באווארנט אז דאס וואס שטייט דא זרע פסול, מיינט מען אז די זרע זרעה איז פסול, זי האט געבוירן א קינד, און די קינד האט געהאט א זון, און דער זון האט געהאט א ממזר, נאכהער דער זון איז געשטארבן זאגן מיר אז די אייניקל די פסול'ע פון וואנען ווייס איך עס האלט צוריק דאס לערן איך עס אפ אין לה ווי די איבריגע יוד קומט מען זאגן די אין דארף איך דאך לגופיה די איבריגע יוד עיין לה. פרעגט די גמרא, והא אפיקתיה לזרע זרעה, אט האסטו אפגעלערנט פון די יוד אז זרע זרעה, אז די אייניקלעך ס'איז דא זי האט אייניקלעך פון דעם ישראל, כאטש ס'איז נישט דא קיין קינדער, האלט ער אפ, וואס זשע דארפסטו זרע פסול, זאגט די גמרא, זרע זרעה לא איצטריך קרא, אויף אייניקלעך דארף איך נישט קיין פסוק, דבני בנים הרי הן כבנים, די גמרא לערנט אפ אין יבמות אז אייניקלעך האבן דעם זעלבן דין ווי בנים, כי איצטריך קרא, אויף וועלכן דארף איך דעם פסוק לזרע פסול, ווייל איך קען מיינען אז זרע מיינט מען נאר כשר'ע, איי פארוואס זאגט דא דער תנא איך טו אפלערנען בני בנים אויכעט, ער טוט זיך סומך זיין אויף דעם אבער ער דארף צו דעם נישט צוקומען, זרע זרעה ווייס איך אז ס'טוט פסל'ן פון תרומה ווייל בני בנים הרי הם כבנים, זעסט דאך אז. א תנא לגבי א אנדער דין לגבי זרע פסול דארטן טוט מען דרשנ'ען די יוד, פרעגט די גמרא, גערעכט איך טרעף אזוי א תנא זאגט אזוי, אבער ותנא גופיה מנליה דדריש הכי, פון וואנען ווייסט דער תנא אז איך זאל דרשנ'ען אז די יוד איז איבריג אז ס'קען שטיין אן א יוד? אמרי, איך וועל דיר זאגן, כתיב שטייט אין פסוק מאן בלעם, בלעם וויל נישט גיין מיט אונז, און מאן יבמי איז דאך אויך די טייטש דער עין נישט, דלא כתיב בהו יוד, דארט שטייט נישט קיין יוד, והכא כתיב ביה יוד, און דא שטייט א יוד, שמע מינה פון דעם א ראיה לדרשה הוא דאתא צו זאגן נאך א דרשה, איז איין דרשה טוט מען טאקע דערציילן אין כסף אז זי גייט ארויס נישט מיט כסף, נאר מיט וואס גייט זי ארויס? מיט סימני נערות, און די יוד גייט מען זאגן אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר. האב איך דאך געהאט פריער אין גמרא, פון דעם אין כסף האב איך אפגעלערנט אז די כסף קידושין באלאנגט צום טאטן, און וכי ימכור איש את בתו לאמה האב איך אפגעלערנט אז מעשה ידיה פון א נערה באלאנגט צום טאטן. צו וואס דארף איך האבן צוויי פסוקים? אי א פסוק אז די קידושי נערה באלאנגט צום טאטן, אי א פסוק אז מעשה ידיה פון א נערה באלאנגט צום טאטן. זאגט די גמרא ואיצטריך למכתב קידושיה לאביה, כ'דארף האבן א פסוק אז די קידושין באלאנגען צום טאטן. ואיצטריך למכתב מעשה ידיה לאביה, און איך דארף האבן א פסוק, דעם פסוק את בתו לאמה אז די מעשה ידיה פון א נערה באלאנגט צום טאטן. דאי כתב רחמנא קידושיה לאביה איך זאל נאר האבן א פסוק אז די קידושין באלאנגען צום טאטן, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, משום דלא טרחא בהו זי האט דאך אויף דעם נישט געארבעט. באלאנגט עס צום טאטן. אבל מעשה ידיה, דאס וואס זי האט געארבעט, זי האט זיך באמיט, דקא טרחא בהו, אימא וואלט איך געוואלט מיינען דידה הוו עס באלאנגט צו איר, דארף איך האבן דעם וכי ימכור איש את בתו לאמה, אז בתו יראה קיימא צום טאטן. ואי אשמעינן מעשה ידיה, כ'זאל נאר האבן דעם פסוק אויף מעשה ידיה, וואלט איך קידושין נישט געקאנט אפלערנען, זאגן אזוי ווי מעשה ידיה פון א נערה באלאנגט צום טאטן, אזוי קידושין פון א נערה באלאנגט צום טאטן, ווייל איך וואלט געזאגט, ווייסטו פארוואס די מעשה ידיה באלאנגט צום טאטן, דקא מתזנא מיניה, ווייל זי ווערט דאך געשפייזט, פארוואס שפייזט איר דער טאטע ווען זי גיט אפ די מעשה ידיה? אבל קידושיה דמעלמא קאתי לה, דאס איז דאך א זייטיגע זאך, שפייזן איז א טאג טעגליכע זאך, די מעשה ידיה איז א טאג טעגליכע זאך, די מעשה ידיה גיט זי צום טאטן ווייל ער שפייזט איר, אבער קידושין איז א זייטיגע זאך, אימא וואלט איך געוואלט מיינען דידה הוו עס באלאנגט צו איר, צריכא דארף איך האבן דעם אין כסף אפצולערנען אז די מעשה ידיה אז די קידושין באלאנגען צום טאטן, רשי גופא, מיר האבן פריער געלערנט שטייט אין פסוק ויצאה חנם אלו ימי בגרות, זי ווערט א בוגרת, גייט זי ארויס א נייע יציאה זאגט די תורה, אין כסף, אלו ימי נערות, ווען זי ווערט א נערה גייט זי ארויס, פרעגט די גמרא, ולכתוב רחמנא נערות, זאל מיר דער פסוק זאגן זי גייט ארויס ווען זי איז א נערה, ולא בעי בגרות, און איך דארף נישט האבן אז זי גייט ארויס ווען זי איז א בוגרת, אז זי איז שוין ארויסגעגאנגען ווען זי איז א נערה, און דער טאטע קען דאך איר שוין מער נישט פארקויפן, וויאזוי קומט זי זאל ארויסגיין בוגרת? אמר רבה, האט רבה געזאגט, בא זה ולימד על זה, ווייל דער פסוק זאגט נישט בפירוש נערות, נאר ווייל איך האב נישט קיין אנדער זאך, קיין נייע יציאה צו זאגן, דעריבער זאג איך עס נערה. ווען ס'זאל מיר נאר שטיין איין יציאה, וואלט איך געזאגט דאס גייט ארויף אויף בגרות, נערות וואלט איך נישט געוואוסט, אבער איך האב נאך איינס, זאג איך דאך שוין, מוז איך דאך שוין זאגן אז דאס גייט ארויף אויף נערות. דאס איז דער טייטש בא זה ולימד על זה, אז איך האב צוויי פסוקים, ווייס איך שוין אז איינס איז בגרות, מוז איך שוין זאגן די אנדערע נערות, אבער לו יצוייר איך זאל נאר האבן איין פסוק, וואלט איך געזאגט עס גייט ארויף אויף בגרות. מידי דהוה אתושב ושכיר, א ראיה צו דעם וועל איך דיר ברענגען פון דעם פסוק תושב ושכיר, דתניא מיר האבן געלערנט, דער דין איז ווען א כהן קויפט א עבד כנעני, קנין כספו, מעג ער עסן תרומה. ווי איז א כהן האט א עבד עברי זאגט א פסוק דתניא מיר געלערנט אין פסוק שטייט תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש רעדט דא די פסוק פון צוויי עבדים פון א עבד וואס ער הייסט תושב תושב הייסט ער א סטאבילער א און שכיר א געדינגענער האבן מיר געלערנט תושב, דאס וואס דער פסוק זאגט א תושב טאר נישט עסן קיין תרומה, א תושב א אידישער, זה דאס מיינט מען קנוי קנין עולם, ער איז שוין ביי אים נקנה געווארן ביז יובל, דער אויב דער עבד האט נישט געוואלט ארויס גיין ווען ס'איז געקומען נאך די זעקס יאר, איז דאך דער דין אז ורצע אדוניו את אזנו במרצע, און אויב ר'איז געוועזן א עבד ביי א כהן כאטש ער איז שוין ביי אים א תושב, אבער ער איז דער גוף איז נישט קנוי צו אים ווי א עבד כנעני, טאר ער נישט עסן קיין תרומה. שכיר, שכיר מיינט מען זה קנוי קנין שנים, אז ס'איז נאך נישט געקומען די זעקס יאר, ער איז נאך א עבד אבער ער איז געווען גלייך א עבד אויף יארן. איז דאך מיר שווער א קשיא, יאמר תושב זאל מען שטיין תושב דער וואס דארף זיין ביי אים אסאך יאר, ביז ווען דארף ער זיין ביז יובל אז ער טאר נישט עסן קיין תרומה, ולא יאמר שכיר און שכיר זאל מען נישט שטיין, ואני אומר וועל איך דיך קענען אפלערנען שכיר פון א קל וחומר, גיב א קוק קנוי קנין עולם דער וואס איז קנוי ביז יובל זאג איך אינו אוכל אויב ער איז א עבד כהן א נרצע, עסט ער נישט קיין תרומה, קנוי קנין שנים לא כל שכן, דאָך אַוודאי און אַוודאי דער קנין איז אַ שוואַכערע, אַוודאי און אַוודאי ער עסט נישט קיין תרומה. אילו כן, אויב וואָס איז די קשיא, זאָל מען נאָר שטיין תושב, וועל איך אָפּלערנען אַ קל וחומר שכיר, נאר אילו כן, אויב דער פסוק זאל מען נאר זאגן תושב, הייתי אומר וואלט איך דעמאלט געטייטשט אז דאס וואס די תורה זאגט תושב עסט נישט קיין תרומה, זה קנוי קנין שנים, דאס מיינט מען איך האב אים געקויפט אויף אפאר יאר, דאס הייסט אויף זעקס יאר האב איך אים געקויפט און עס איז נאכנישט דורכגעגאנגען די זעקס יאר, אבל קנוי קנין עולם, אבער דארט ווי ער איז געווען א נרצע, אוכל וואלט איך געוואלט מיינען קען ער עסן תרומה. יעצט דא אז איך האב צוויי, איך האב שכיר און איך האב תושב, בא שכיר ולימד על תושב, יעצט אז איך האב ביידע און די שכל זאגט מיר אז תושב גייט ארויף אויף קנין עולם, קומט ער מיר לערנען שאף על פי שקנוי קנין עולם איז אויך די דין אינו אוכל, ווייל איך מוז דאך זאגן ביידע אז איינס פון די פסוקים גייט ארויף אויף נרצע. ווען איך האב נאר איין פסוק כ'זאל האבן דעם תושב, וואלט איך געזאגט ס'גייט ארויף אויף קנין שנים, אבער אויב איך האב שוין ביידע, און איינס מוז דאך ארויפגיין אויף נרצע, איז די משמעות פון נרצע גיכער זאגט מען תושב. איז די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט, ווען איך זאל נאר האבן איין פסוק, וואלט איך געזאגט עס גייט ארויף אויף בגרות, נאר כ'האב שוין צוויי פסוקים, ווייס איך שוין אויף נערות. אמר ליה אביי, האט אביי אים געפרעגט מי דמי דען גלייך צו דארטן, התם דאָרטן תרי גופי נינהו נרצע וואָס איז קנוי קנין עולם און דער אינו נרצע וואָס איז קנוי קנין שנים, דאָס איז צוויי באַזונדערע גופים, ס'איז צוויי אַלע מענטשן, אַ כהן קאָן האָבן אַ נרצע ביי זיך, אַ עבד וואָס איז שוין געווען האָט נישט געוואָלט אַוועקגיין און מ'האָט אים געלעכערט די אויער, און ער קאָן האָבן אַנדערע עבד. דכי נמי כתב רחמנא, אפילו ווען די תורה זאל מיר זאגן בפירוש, תושב נרצע לא יאכל, די תורה זאל מיר זאגן בפירוש אז א נרצע טאר נישט עסן קיין תרומה, והדר כתב אידך, און נאכדעם זאל מיר דער פסוק שרייבן אז א קנין שנים טאר נישט עסן קיין תרומה, איז דאך לכאורה האסטו דאך א קשיא, וואס דארף מיר די תורה דאס דערציילן אז עס איז א כל שכן? דאך וואלט עס נישט געווען קיין קשיא. פארוואס וואלט עס נישט געווען קיין קשיא? הוה שכיר מילתא דאתיא בקל וחומר, כאטש שכיר קען אויך אפלערנען פון א קל וחומר, אבער מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא, א זאך וואס מען קען עס אפלערנען פון א קל וחומר, דאך קען איך האבן אויף דעם א פסוק. דעריבער. קען איך זאגן ווען די תורה האט מיר געשריבן ביידע, זאג איך בא זה ולימד על זה, ס'איז נישט קיין קשיא פארוואס די תורה האט מיר געשריבן ביידע. אלא הכא אבער דא הא חד גופא היא, ס'איז דאך אין דעם זעלבן גוף, פריער ווערט זי א נערה און נאכער ווערט זי א בוגרת, כי נפקא לה בנערות, ווען זי איז געווען געווארן א נערה, זי איז געווארן אלט צוועלף יאר מיט איין טאג, איז זי ארויסגעגאנגען בגרות מאי בעיא גביה, וואס טוט זי ביי אים ווען זי א בוגרת, וואס קא, ווי זאל מיר דער פסוק שרייבן א זאך וואס איז נישט, איי די ווען ס'וועט מיר נאר שטיין איין פסוק וועל איך זאגן עס גייט ארויף אויף בוגרת, זאל מיר די תורה זאגן בפירוש נערה. ווייל איך קען דאך נישט זאגן די תורה זאל מיר זאגן אזא זאך וואס די זאך איז נישט דא קיין מציאות, ס'איז דאך נישט דא קיין מציאות אז זי זאל ארויסגיין ווען ס'איז א בוגרת, ווייל אזוי ווי עס איז געווארן א נערה איז דאך שוין ארויסגעגאנגען. אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט, לא נצרכה אלא לבגר דאילונית, אילונית איז אזוי, ווען ווערט זי א בוגרת, א בוגרת ווערט זי ווען זי ווערט אלט צוואנציג יאר, און לא הביאה שערות מיט די אנדערע סימנים, דעמאלט ווערט זי א בוגרת, זאגן מיר א איילונית גייט ארויס ווען זי ווערט א בוגרת, איי וועט איר פרעגן ווען האט איר דער טאטע פארקויפט, אזוי א אמה עבריה ארבעט דאך נאר זעקס יאר, און ער האט איר פארקויפט איז זי אלט געווען וויפיל? פערצן יאר, מיר האבן דאך פריער געזאגט מען קען נאר פארקויפן א קטנה, נאר ביי א בוגרת, ביי א איילונית איז ביז צוואנציג יאר איז זי א קטנה, ווייל מען זאל ווערן א גדולה, מען זאל ווערן א נערה, א חוץ די יארן, די צוועלף יאר מיט א טאג, דארף אויך זיין סימנים, שערות, און ביי איילונית איז דאס נישט דא, איז זי ביז דעמאלט איז זי א קטנה, און נאכער ביי צוואנציג יאר ווערט זי א בוגרת. דאס דערציילט מיר דער פסוק. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען בנערות תיפוק מען ווערט א נערה גייט מען ארויס בבגרות לא תיפוק און דא אה די איילונית ווערט דאך נישט קיין נערה וואלט איך געוואלט מיינען זי זאל נישט ארויס גיין קא משמע לן מתקיף לה מר בר רב אשי מר בר רב אשי האט געפרעגט א קשיא ווי קאנסטו זאגן אזא איין זאך אז מיט סימני נערות גייט מען ארויס און מיט סימני בגרות נישט ולאו קל וחומר הוא ומה דאָך סימנים, שאין מוציאין מרשות אב, סימנים, װען זי װערט אַ נערה, גײט זי דאָך נישט אַרױס פֿון רשות אב, האָט מען דאָך פֿריִער געלערנט, װען זי איז אַ נערה, איז דאָך מעשׂה ידיה לאביה, מוציאין מרשות אדון, מיט סימני נערות גײט זי אַרױס מרשות אדון, בגרות, װען זי װערט אַ בוגרת, שמוציאה, װאָס טוט איר אַרױסנעמען מרשות אב, װײל װען זי װערט אַ בוגרת, טרעפט מען נישט אין דער תורה אז דער טאטע זאל האבן אין איר זכותים, די זכותים האט נאר דער טאטע ווען זי איז א נערה, אינו דין איז דאך אוודאי און אוודאי שמוציאה מרשות אדון, וואס זשע דארף איך האבן אויף דעם א פסוק, איך ווייס אליין אז א איילונית זי ווערט א בוגרת גייט זי ארויס, אלא אמר מר בר רב אשי לא נצרכה, אלא לעיקר זבינא דאיילונית, איך דארף האבן דעם פסוק

דעריבער דארף מען דערציילן די ויצאה חינם אין כסף אז זי גייט ארויס בסימני נערות אז די פארקויפונג איז א פארקויפונג. קא משמע לן ויצאה חינם דארפן מיר יעצט דערציילן דעם ויצאה חינם וואס. תוספות עמוד א' פרעגט, ווען זי איז א קטנה, פון וואנען ווייס איך אז זי וועט נישט ברענגען קיין סימני נערות, אז איך זאל איר נישט טארן יעצט פארקויפן? ווייל סימני איילונית איז דאך דווקא ווען זי איז שוין אלט צוואנציג יאר און זי האט נישט געברענגט קיין שערות, און ס'דארף זיין אלע סימנים דארטן די סימני איילונית, דאס וועל איך דאך וויסן ערשט ווען כ'שוין ווען זי איז שוין א בוגרת. זאגט תוספות, איך וואלט געוואלט מיינען לא הוי זבינה זבינא, און דער אדון דארף צוריק באצאלן די מעשה ידיה צו איר טאטן, און דער טאטע זאל צוריק געבן די געלט, און אויך ס'איז ניט שייך דער דין יעוד אויב דער אדון האט איר מייעד געווען, ריכטיג, פריער ווייס איך טאקע נישט. צו זי וועט זיין א איילונית פריער האב איך איר פארקויפט נאר איך זאג אז מתחילה ווערט עס בטל. פרעגט די גמרא ולמר בר רב אשי דאמר ולאו קל וחומר הוא, פריער האט מר בר רב אשי געפרעגט א קשיא וואס דארפסטו האבן א פסוק אז זי גייט ארויס מיט סימני בגרות, ס'איז דאך א קל וחומר, נערה גייט נישט ארויס פון רשות אב, דאך גייט זי ארויס פון רשות האדון, און דאך בוגרת וואס זי גייט ארויס מרשות אב, אוודאי זי גייט ארויס מרשות אב, וואס איז די קשיא? הא דאך אמרינן מיר זאגן דאך פריער, מילתא דאתיא בקל וחומר, טרח וכתב לה קרא, ריכטיג, איך קען טאקע בוגרת אפלערנען א קל וחומר פון נערה, אבער אז איך לערן אפ א קל וחומר האב איך א פסוק. זאגט די גמרא הני מילי ווען איז דאס געזאגט געווארן היכא דליכא לשנויי דארט ווי איך קען נישט האבן קיין צווייטן תירוץ דעמאלט זאגן מיר מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא אבל היכא דאיכא לשנויי אויב איך קען זאגן אז דער פסוק גייט מיר זאגן אויף א דרשה אויף עפעס נישט צו זאגן אויף טרח וכתב לה קרא משנינן טו איך פארענטפערן ותנא און דער תנא מייתי לה מהכא טוט אפלערנען קידושי כסף פון דעם פסוק, פריער האט מען דאך געזאגט אז רב יהודה לערנט עס אפ פון איין כסף, און דער תנא לערנט עס אפ פון א צווייטן פסוק. דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק כי יקח איש אישה ובעלה. והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצא בה, שטייט וגומר, שטייט דארט ערות דבר, זאגן מיר, דארף מען א גט, וכתב לה ספר כריתות, און אזוי ווייטער. אין קיחה, דאס וואס שטייט כי יקח, מיט וואס האט ער איר גענומען? אלא בכסף, האט ער מקדש געווען מיט כסף. וכן הוא אומר, און אזוי שטייט אין פסוק, נתתי כסף השדה, קח ממני, איז דאך דארטן די קיחה געוועזן פון דעם פעלד ביי אברהם'ן מיט כסף, איז דא אויך מיט כסף. זאגט די גמרא, וואס דארפסטו האבן א פסוק אז מען קען מקדש זיין א אישה מיט כסף, והלא דין הוא, איך קען דאך דאס אפלערנען פון א קל וחומר אז א אישה ווערט נקנה מיט כסף, וואס דארף איך האבן א פסוק

מיט כסף? וועלכע איז א שטארקערע קנין ביאה איז א שוואכע קנין והא ראיה ביי אמה העבריה נישטא דער קנין ביאה דאך טוט דאס אויף ביי א אישה א אישה קען מען קונה זיין מיט ביאה איז דאך אוודאי און אוודאי כסף וואס דאס איז א שטארקערע קנין וואס העלפט וואס העלפט ביי אמה העבריה אויך דארף דא אויך גוט זיין. זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה, יבמה תוכיח, גיב א קוק א יבמה שנקנית בביאה א יבמה ווערט נקנה בביאה ואינה נקנית בכסף, קען איך אויך זאגן א אישה אז מיט ביאה ווערט זי נקנה און מיט כסף נישט. זאגט די גמרא, מה ליבמה, ווייסטו פארוואס ביי א יבמה נישטא דער קנין כסף, שכן אינה נקנית בשטר,

לערן אויך אפ פון דעם כי יקח איש אז א אישה ווערט קונה מיט כסף. פרעגט די גמרא הא למה לי קרא, וואס דארף איך א פסוק אויף קנין כסף? הא אתיא לה, איך האב דאך עס אפגעלערנט גוט פון קל וחומר, איך האב דאך געזאגט איך קען נישט זאגן קיין יבמה תוכיח. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט. משום דאיכא למימר, ווייל איך קען זאגן מעיקרא דדינא פון אנפאנג פון קל וחומר פירכא זאל איך אפפרעגן, ס'איז אזוי, איך גיי מאכן א קל וחומר אראפלערנען פון אמה העבריה, דאס איז דער אנפאנג פון קל וחומר, דאס וואס איך זאג שפעטער יבמה תוכיח, דאס איז נישט דער תחילת הדין, דאס איך שלאג אפ די שפעטערדיגע זאגן עס איז נישט קיין ראיה, דא קען איך זאגן מעיקרא דדינא גלייך פון אנפאנג פון ווי דו ווילסט אפלערנען אנפאנג פון וואנען פון אמה העבריה פון דארט קען איך אפפרעגן די פירכא פון יבמה תוכיח דאס איז נישט מעיקרא דדינא דאס איז פון א צווייטן ארט פרעג איך מהיכא קא מייתית לה. פון ווי ווילסטו מאכן א קל וחומר א אישה ווערט נקנה בכסף? מאמה העבריה, פון אמה העבריה. מה לאמה העבריה, ווייסטו פארוואס א אמה העבריה קען מען קונה זיין מיט כסף, שכן יוצאה בכסף, ווייל זי גייט ארויס מיט כסף, שטייט והפדה, אז זי קען אינמיטן אפגעארבעט אפאר יאר צאלט מען צוריק די געלט און זי גייט ארויס, און ווייל כסף איז חשוב איר ארויסצולייזן, האט עס אויך א חשיבות מען זאל איר קונה זיין מיט כסף, אבער תאמר בזו אבער ביי א אישה שאינה יוצאה בכסף, די גמרא זאגט ווייטער איך לערן אפ וכתב לה ספר כריתות אז נאר ספר כורתה, אבער כסף איז איר נישט כורת, איז אויב זי גייט נישט ארויס מיט כסף קען מען איר נישט קונה זיין מיט כסף אויך.

כתב רחמנא ויצאה חינם, מוז איך האבן דעם ויצאה חינם, אז א יציאה דכוותה קא ממעט, אזוי ווי דארטן זאגן מיר זי גייט ארויס פון אדון, האט דער אדון נישט קיין כסף, און דא איז דא כסף צו וועמען? צום טאטן. ואי כתב רחמנא ויצאה חינם, ס'זאל מיר נאר שטיין דער ויצאה חינם, און דעם כי יקח זאל איך נישט האבן, הוה אמינא וואלט איך געזאגט, הוה דיהבה היכא דיהבה איהי לדידיה וקידשתו, ווען זי האט אים געגעבן כסף זי האט אים מקדש געווען, רשי טייטשט זי האט צו אים געזאגט התקדש לי, אבער תוספות לשיטתו דף ב' עמוד ב' זאגט דאך תוספות אז מקודשת איז די טייטש מען טוט איר אסר'ן אויף דער גאנצער וועלט, קאן זי דאך נישט זאגן הרי את מקודש לי, ווייל זי קאן דאך אים נישט אסר'ן, ער קאן דאך נעמען נאך א פרוי, טייטשט רש"י אז זי האט געזאגט צו אים הרי אני מקודשת לך.

והלא דין הוא, איך קען דאס אפלערנען פון א קל וחומר, איך דארף נישט האבן קיין איבעריגן פסוק ובעלה מה דאך יבמה שאין נקנית בכסף, מדין תורה ווערט א יבמה נישט נקנית מיט כסף, נקנית בביאה, זו א אישה שנקנית בכסף, וואס מ'איז איר קונה בכסף, אינו דין איז דאך אוודאי דין אוודאי שנקנית בביאה, וואס דארף איך האבן דעם ובעלה, זאג מיר ניין איך קען נישט אפלערנען פון יבמה.

אבער ביי אישה, וואס דער קנין איז לש תאמר בזו, אבער ביי אישה, שקנינה לשם אישות, דער קנין איז לשם אישות, וועל איך טאקע אישה אפלערנען, א קל וחומר פון יבמה, גיב א קוק, ביי יבמה העלפט נישט קיין כסף, און עס העלפט ביאה, הייסט דאך אז ביאה איז א שטארקערע קנין ווי כסף, איז דאך דא ביי א אישה וואס עס העלפט א שוואכערע קנין, דער קנין כסף העלפט, איז דאך אוודאי עס העלפט ביאה. תלמוד לומר שטייט אין פסוק ובעלה, פרעגט די גמרא ולמה לי קרא וואס דארפסטו האבן א פסוק אז אשה נקנית בביאה הא אתיא לה, כ'האב דאך אפגעלערנט א גוטן קל וחומר פון יבמה. אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט משום דאיכא למימר ווייל איך קען זאגן מעיקרא דדינא פירכא, פון אנפאנג קל וחומר, ווען דו גייסט מאכן פון יבמה, פון דארטן קען איך גלייך אפפרעגן מהיכא קא מייתית לה? פון וואו ווילסטו אפלערנען אז א אשה נקנית בביאה? מיבמה? פון יבמה? מה ליבמה? ווייסטו פארוואס א יבמה נקנית בביאה? שכן זקוקה ועומדת, וואס זי איז שוין צוגעבינדן מחמת די קידושין פון דעם וואס איז געשטארבן, דאס הייסט ס'איז שוין דא א שטיקל קנין, די ביאה קומט נאר גומר זיין דעם קנין. תאמר בזו שאינה זקוקה ועומדת, ס'איז נאך גארנישט נישט פארבינדן, די ביאה גייט מאכן התחלת קנין, וואו טרעפסטו? ביי יבמה טרעפסטו נאר א ביאה טוט מאכן דעם גמר, ממילא קען איך נישט אפלערנען פון יבמה, תלמוד לומר שטייט אין פסוק ובעלה. רש"י.